עס איז געוויס א יום טוב צווייפאכיג, דעם יום טוב וואס מיר פייערן פון אונזער גאסט, און דעם יום טוב וואס מיר פייערן די ערשטע קולטורעלע אונטערנעמונג אין אונזער נייער היים, פון די אידישע פאלקס ביבליאטעק. וועל איך ערשטנס באגריסן די אלע וואס האבן אן אנטייל גענומען אז דער בנין, נישט דער גאנצער בנין, אבער דער בנין, ווען מיר רעדן פון בנין מיינען מיר, אונזער בנין, אונזער ביבליאטעק, און דאס איז א טייל פון אונזער ביבליאטעק, איז וויל איך ערשטנס באגריסן די אלע וואס האבן אנטייל גענומען אין דער ארבעט במשך פון דער צייט ווען מיר האבן זיך געפונען אזוי צו זאגן אין גלות. עס איז נאך נישט משיח'ס צייטן, אבער איך האף, אז ס'איז נישט ווייט אוועק, כאטש אפיציעל איז היינט נישט די חנוכת הבית פון אונזער ביבליאטעק, עס וועלן זיין ספעציעלע פייערונגען לכבוד דעם, אבער היינט איז די ערשטע קולטורעלע אונטערנעמונג, און מיט דעם איז עס אויך א יום טוב'דיגע שטימונג. איך ווייס נישט צו עס איז א צופאל צו נישט, אבער דער אווענט היינט אווענט, היינט, לכבוד דעם דערשיינונג פון דעם בוך, פון דעם בוך דער בוים פון לעבן, דעם גרויסע ארבעט וואס די דיכטערין חוה ראזענפארב האט ארויסגעגעבן, און עס רעדט זיך וועגן חורבן, וועגן אידישקייט וואס איז דורך געגאנגען אזוינע שווערע און אכזריות'דיגע צייטן, איז ווי איך האב געזאגט אפשר נישט צופעליג וואס מיר פייערן דעם דערשיינען פון דעם בוך, וואס איז נישט נאר א דערשיינונג פון א געשיכטע, ס'איז א דערשיינונג פון אן איבערלעבונג. פון אן עפאכע אין אונזער געשיכטע, פייערן מיר דאס היינט אוונט אין א נייער היים, אין א נייעם קולטורעלן צענטער וואס מיר האפן וועט ווערן דער אידישער קולטורעלער צענטער פון אונזער שטאט. איך וויל באגריסן די דיכטערן און איך וויל איר ווינטשן אסאך ערפאלג און ווייטערדיגע פרוכטבארע ארבייט. איך וויל אייך אויך אלעמען באגריסן וואס איר זענט געקומען צו דער היינטיגער היסטארישער קען מען זאגן עפענונג פון אונזער קולטורעלע ארבעט אין אונזער נייער היים. איך וויל אויך מאכן א באמערקונג וואס די דעקאראציעס זענען דא נאך נישט מיט אלעמען און איר וועט אונז מוזן ענטשולדיגן פאר דעם. די פארהאנגען האבן זיך פארשפעטיגט, אבער מיט דער צייט וועט אלץ, האפן מיר, זיין אין ארדענונג. איך האף אז דאס איז נאר דער אנהויב פון אייער באטייליגונג אין אונזער ווייטערדיגער קולטורעלער ארבייט. מיר זענען אין א ביבליאטעק. מיר האבן צו טון מיט ביכער, אבער מיר זענען אויך א קולטורעלער צענטער, און מיר וועלן פארשטארקן די ארבעט אויף ביידע געביטן, און מיט אייער הילף און מיט די הילף פון די פילע פריינד פון די אידישע פאלקס ביבליאטעק אין שטאט, האפן מיר אז די ביבליאטעק וועט פארנעמען אן ארט אין אונזער קהילה אין אונזער שטאט ווי איינע פון די שענסטע און רייכסטע. צענטערן פון אידישע קולטורעלע אקטיוויטעטן און פון לערנען און וויסנשאפט. א דאנק.
א זוניגער טאג אין פעברואר נײַנצן פֿערציק. איבער די גאסן פון לאדזש האט זיך געטראגן א טרויעריגע פראצעסיע. די אידן זענען ארויסגעטריבן געווארן פון זייערע היימען און געטאפטשעט אין דעם בלאטיגן שניי פון די באלוטער גאסן און געטראגן זייער געבליבן ביסל האב אין געטא אריין. רחל אייבשיץ איז געגאנגען אין דער ענגניש פון דער מחנה און געטראכט, צי עס זענען פארהאן ערגעץ א פּאָר גרויסע אלץ-זעענדיקע אויגן, וואס קוקן אראפּ פון א הויך און נעמען אריין דאס גאנצע אומגעהייערע בילד. א פּאָר אויגן וואס זעען, ווי א פאלק גייט פאָראויס אין דער געשיכטע, און גייט צוריק צום געטא. ווי רחל, האט געטראכט יעדער אין דער פראצעסיע. שרעק, בהלה און בייז וואונדער. לאדזש איז געווארן ליצמאנשטאט, א טייל פון דריטן רייך, אפגעריסן פון אנדערע גרעסערע אידישע קהילות. לאדזשער געטא. א טונקל בלינד געסל אפגעשניטן פון דער וועלט, מען איז געגאנגען די רוקנס געבויגן אונטער די שווערע פעק, די קעפ געבויגן מיט שווערע מחשבות, ווער וועט געבן אן עצה? ווער וועט זיך אננעמען זייער קריוודע? ווער וועט אויפהיטן א זכר? און אמאל דערציילן וואס דא געשעהט און וועט נאך געשעהן. עס איז אנגעפארן א דראשקע וואס האט געפירט דעם פרעזעס, דעם יודן עלטסטן, מען האט זיך אפגעריקט אין א זייט, געמאכט א וועג פאר אים, ווער ווייסט, אפשר איז ער דער שליח פון דער השגחה. א יונג חנעוודיג מיידל איז געגאנגען נעבן איר פאטער און געטראגן א גרויסן פאק בעטגעוואנט. א מאן האט פארבייגעאיילט מיט א טיש אויף די פלייצעס, ער האט מיט א שפיץ פון דעם טיש איר א זעץ געטאן אין א זייט. ווער האט זיך דען דעמאלט אומגעקוקט אויף דעם רויט-האריגן מיידל רחל, ווי זי הייסט אין דעם בוך, עפעס א גימנאזיסטקעלע, וואס העלפט איר טאטן אריבערפירן די משפחה אין געטא אריין. אלע וואלטן זיך אפגעשטעלט און געזוכט צו כאפן א בליק אויף איר, אויב זיי וואלטן געוואוסט אז מיט דער רחל, אדער ווי איר אמת'ער נאמען איז חוה, האט השגחה געשיקט אן עדות אז אירע גרין-גרויע אויגן איז באשערט צו ווערן דאס אויג פון דער געשיכטע. דער סאמאראדנער פרעזעס וואלט אפגעשטעלט די דראשקע און אראפגעגאנגען נייגן זיין גרויען קאפ פאר דער וואס וועט זיין זיין שופט. רומקאווסקי האט אפט געטראכט, גע'חלומ'ט און געשראקן זיך וועגן דעם וואס מען וועט אמאל זאגן וועגן אים און זיינע מעשים. אין דרייען וואלט ער זיך געבויגן פאר איר אויב ער וואלט געוואוסט

חוץ באשרייבן די צייט האט חוה אין איר בוך אויך געשטאלטיגט מענטשן, ווי מיט דער דלוטע פון א סקולפטאר און מיט דעם אויג פון א פסיכיאטאר. איר געשטאלט פון מרדכי חיים רומקאווסקי האט די קוואליטעט און מייסטערשאפט פון א מיכל אנדזשעלא מיט א זיגמונד פרויד צוזאמען. דער בוים פון לעבן. איז א טרויעריג בוך וועגן א טרויעריגער צייט, ס'איז א בוך וועגן אומקום, אבער דער אויפקום פון א קינסטלעריש לעבעדיג ווערק איז א פרייד. יארצייט דארף זיין טרויער, אבער ביי חסידים איז די יארצייט פון זייער רעבן געווארן א הילולא, א פייערונג מחמת מיט דעם געדענקן איז מען ממשיך דעם רבינ'ס גרויסקייט. כי גדול כים שברך, עס איז אנגענומען צו זאגן טיף ווי דער ים, אבער דער נביא זאגט גרויס ווי דער ים איז דיין בראך אנצודייטן אז אין א בראך קען אויך זיין גרויסקייט. און עס איז געווען אויך גרויסקייט אין דעם בראך פון גטו. חוות טרילאגיע.

אין דעם אוצר פון דעם עם הספר. כאטש דער ספר איז וועגן א תשעה באב אין אונזער געשיכטע, איז דער סיום הספר בבחינת שמחת תורה. מזל טוב חוה און כה לחי! דער פרעזידענט פון דער ביבליאטעק בעט דאס ווארט נאכאמאל. איר וועט מיר מוזן אנטשולדיגן, אבער איך האב דורכגעלאזט אייך פארצושטעלן דעם פארזיצער פון היינטיגן אווענט, וועלכן איך דארף אייך נישט פארשטעלן, אבער דאס איז יהודה עלבערג.
ניין ניין ניין חוה איז א פילזייטיגע שרייבערין. צוויי זאמלונגען לידער, א דראמא וואס איז אויפגעפירט געווארן דורך דער הבימה, דער איצטיגער ראמאן,

איך וואלט אריין געגאנגען אין א שולעכל פון חוה ראזנפארב. איך וואלט אריין געגאנגען אין א שולעכל ערגעץ אין א ווינקעלע פון שטאט, צי אינמיטן פון א פעלד, צי אויף א הויכן בארג, געזעצט זיך אויף א שטולעכל און געווארט

ווי א טויב א פרייגעלאזענע פון שטייג. כ'וואלט ניט געבעטן ביי אים גארניט ניט. נאר פילן וואלט איך בלויז געוואלט, אן אפשיין פון זיין גוטן בליק, א פינגער פון זיין שטארקער האנט בארירן זאל מיין קאפ. ווייל כ'האב שוין מער קיין טאטן און קיין מאמע ניט, און עס איז שווער פאריתומט צו זיין אויך פון גאט. עס פירט מיך מער ניט קיינער, און איך ווייס נישט וואו צו גיין, און טויזנט ווייטיקן פון יעדן טאג קען איך ניט צעבינדן און כ'קען זיי ניט פארשטיין, און ס'קלאמערן זיך קינדער מיינע צו מיין קלייד,

פֿירט צו אים אַ טיר, און ער איז הינטער איר, און ער װאַרט, און ער שטרעקט אױס זײַן האַנט פֿון דעם תּהום צו דערהױבן. איך װאָלט געװאָלט גלױבן, גלױבן, גלױבן. װאָלט איך אַרײַנגעגאַנגען אין אַ שולעכל און געװאַרט. אויף גאָט. נאָר כ'קען אַהין ניט גיין, כאָטש ס'גייט מיר אויס דאָס חיות מיט די פֿרומינקע צו זיין, ווייל כ'האָב צעבראָכן האַלדז און נאַקן פֿאַלנדיק פֿון ברענענדיקע ווענט. האָב איך ניט קיין פֿיס, האָב איך ניט קיין הענט.

האָט געחלשט אַזױ הינטיש צום גרױסן גליק פֿון אַ פֿאַרפֿרױרענעם קאַרטאָפֿל, און אַ זעלנערישער שטיװל האָט זײַן פּנים אים צעטראָטן מיט אַן אײנציקן טראָט. מוז ער איצטער קומען און מיר װײַזן, אַז מען קען ברענען און פֿאַרברענט װערן,

א דאנק שרה איגלפעלד פארן אויסדאווענען ווי אין א שילעכל דאס ליד אין א שילעכל. אין נאמען פון ארבעטער רינג, דער שותף צו דער היינטיגע שמחה, וועט באגריסן חבר וואלקאוויטש.

זי האט ארויסגעגעבן א טרילאגיע דער בוים פון לעבן וואס נעמט ארום אין א ברייטן פארנעם דאס לעבן אין געטא, דאס לעבן פון די אידן אין לאדזש, זייערע געפילן, זייערע שטימונגען.

וואס האבן דורכגעמאכט די לאדזשער אידן אין געטא און שפעטער אין אשוויענטשים. חוה ראזנפארב, אין יענע יארן ווי א יונג מיידל, האט דורכגעמאכט דעם לאדזשער געטא פון אנהויב ביז צו זיין סוף, און דאן, איז זי אַװעק אין אָשװענטשים. חװה ראָזענפֿאַרב איז אין אָשװענטשים געװען, און דורך די אַלע יאָרן האָט זי אײַנגעזאַפּט אין זיך, אַרײַנגענומען אין זיך דאָס אַלץ, װאָס איז פֿאָרגעקומען, װאָס איז אַזױ פּײַנפֿול און אומבאַגרײַפֿלעך. זי האָט עס טיף איבערגעלעבט. און טיף גענומען מיט זיך און מיט איר גרויסן שרייבערישן טאלאנט ארויסגעברענגט אין דעם גרויסן ווערק וואס נעמט ארום מער ווי טויזנט נײַן הונדערט זייטן. עס איז א אומגעהויערע ארבעט פון יארן יארן לאנג מיזאמער אנשטרענגונג. ארויסצוברענגען דאס דאזיגע ווערק, און יעצט ווען דאס איז דערשינען, און ווען מען יום-טוב'ט ארום דעם דאזיגן ווערק, זענען מיר דער ארבעטער רינג

מיט אונזער ליבשאפט און מיט די ווארעמקייט פון די הארצן, און מיר דאנקן איר פאר ברענגען אונז דער בוים פון לעבן, און מיר בענטשן יעדע רגע און יעדע שעה וואס איז געווען א מיטגורם אויף ארויסצוראטעווען, אויף ארויסצונעמען און צוריקברענגען אונז. חוה ראזנפארב פון אשוויענטשים פון דעם גיהנום, כדי זי זאל אויספירן איר גרויסע מיסיע וואס זי האט געטראגן מיט זיך, און זי האט זי אויסגעפירט, און זי האט זי ארויסגעגעבן אין בוך פארם, ווי זי איז דערשינען און ווי זי האט זיך אנטפלעקט פאר אונז מיט דעם דאזיגן גרויסן ווערק. זאלן געבענטשט זיין די דאזיגע רגעס וואס האבן אונז צוריקגעברענגט אונזער ליבע און טייערע חוה ראזנפארב. א דאנק חבר וואלקאוויטש. א געשריבענע באגריסונג. ליבע חוה'טשע, אין א שעה ארום מוז איך צוריקפארן קיין ניו יארק, און ליידער וועל איך נישט באווייזן צו זיין ביים ליטערארישן אוונט לכבוד דיין מאנומענטאלע טרילאגיע דער בוים פון לעבן. כ'האב געהערט אז דיין ווערק איז פרעמירט געווארן פון י. י. סיגל קולטור פאנד, וויל איך דו זאלסט וויסן ווי שטאלץ מיר זענען מיט דיינע ליטערארישע דערגרייכונגען. פאר אונז בעלזנער, און בעלזן איז דאך נישט מער ווי א סימבאל פאר דער קאצעטישער גזע, איז עס א ווייטאגליכער שטאלץ וואס איינער פון אונז האט דורכגעמאכט דעם נאצישן גיהנום, און דא קומט די פרייד איז פארבליבן לעבן צו פארשרייבן מיט אזא ליטערארישן טאלאנט

אין דעם בריוו איז שוין דערמאנט געווארן אז חווה'ס בוך האט באקומען דעם י. י. סיגל פרייז, די י. י. סיגל פרעמיע, פאר דעם בעסטן בוך פון היינטיגן יאר אין דער אידישער ליטעראטור. דער י. י. סיגאל פאנד ביי דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק האט אויך אויסגעטיילט צוויי אנדערע פרעמיעס, פאר דעם בעסטן בוך פון דער ענגלישער ליטעראטור פון אידישן אינהאלט צו מרים וואדינגטאן, פאר א ווערדפולן ביישטייער צו אידישער דערציאונג אין מאנטריאל צו ראביי קרעמער. די פייערונג פון אויסטיילן די פרעמיעס וועט פארקומען פון היינט איבעראכטאג. פון היינט איבער צוויי וואכן דא אין דעם לאקאל, און מיר זענען זיכער אז איר וועט אלע קומען צו דער פייערונג. חבר אברהם שולמאן. א שרייבער און דראמאטורג מיט געשליפענעם טאלאנט און ראפינירטן געשמאק, איז געקומען אזש פון ניו יארק צו באשיינען אונזער שמחה. חבר שולמאן. חשוב'ע פריינט און ליבע חוה ראזענפארב. דער פארזיצער האט מיך פארגעשטעלט ווי א שרייבער, אבער איך וויל נישט היינט רעדן נישט ווי א שרייבער און נישט ווי א קריטיקער, נאר ווי א ליינער. איך האב איבערגעליינט די טרילאגיע, איבערגעליינט די אלע זייטן, און כ'האב מיר געשטעלט די פראגע, וואס האט דאס בוך מיר געלערנט? וואס האב איך אין דעם בוך געפינען פאר מיר? נישט וואס די שרייבערין האט אריינגעלייגט אינעם בוך, וואס איז געווען איר כוונה, און נישט וואס איז ארויסגעקומען פון איר כוונה, נאר וואס האב איך, וואס האב איך פערזענליך געלערנט

פון דעם ראמאן? און דריטנס, פארוואס עפעס בוים פון לעבן? וואס באדייט דער נאמען בוים פון לעבן? די לייכסטע פראגע איז די ערשטע, עס איז א חורבן ראמאן. דאס איז א ראמאן פון דעם מין ליטעראטור וואס בלויז מיר אידן האבן. מיר ריפן זיך דאס אויסדערוויילטע פאלק. פאר מיר איז דאס שטענדיג געווען איינער פון די מער ביטערע מאמענטן פון אידישן גאלגן הומאר. כ'ווייס אז ס'זענען דא אזעלכע

א קליינע טייל געשריבן פון די וואס האבן איבערגעלעבט דעם חורבן, און די גאר גרויסע טייל פון פאעטן וואס זענען נישט געווען אין טרעבלינקע. אידישע פראזע שרייבער האבן געהאט דעם נאטירליכן פחד צוצורירן זיך צו באשרייבן דאס אומבאשרייבליכע. פאעזיע וואס קען דעם סוד פון פארשפראכליכן אינזלען פון שווייגן איז ביז יעצט געווען די איינציגע פארם, וועלכער א אידישער קינסטלער האט געוואגט זיך צו דערנענטערן צו דער טעמע פון חורבן. פראזע פארלאנגט דאס אוועקרוקן די אימפרעסיאניסטישע שלייערן, דאס געבן א קלארן אינהאלט צו פלעקן, און באוועגליך מאכן דאס סטאטישע. מיט'ן אויסנאם פון קלענערע קינסטלערישע דערציילונגען וואס האבן אויפגעדעקט עפיזאדן פון דער דראמע, זענען די גרעסערע ביכער וועגן חורבן געבליבן שטיין אויף דער שוועל,

און וואס אנדערע אידישע פראזע שרייבער, די וואס האבן דעם חורבן אליין נישט איבערגעלעבט, האבן געליטן פון דעם פאראליז וואס האט זיי נישט געלאזט אנטוען אפגעקילטע שורות אויף צושטאנדן פון עמאציע. אפילו שלום אש און אפאטאשו זענען געשטרויכלט געווארן מיט א פאלשן און אפילו אומדערטרעגליכן פאטאס ווען זיי האבן יא געוואלט אריבערטרעטן די שוועל. מיטן ערשיינען פון חוה ראזנפארב'ס טרילאגיע איז געשאפן געווארן

וואלט איבערגעשניטן דעם בוים פון לעבן און אויפגעדעקט די באזונדערע רינגען, די רינגען לויפן טאקע באזונדער, דאס זענען אבער רינגען פון זעלבן בוים, גענערט מיט די זעלבע זאפטן, ארויסגעוואקסן פון די זעלבע ווארצלען און אויסגעשטעלט אויפן זעלבן שטורעם. אויב מען וויל, קען מען זאגן אז דער בוים פון לעבן איז א ליבע ראמאן. ס'איז די געשיכטע פון א ליבע, פון א יונג פארל, פון א בחור דוד מיט א מיידל רחל, דאס איז אבער נישט די פרידליכע ליבע פון א ראמעא און דזשוליעט, פון א הערמאן דאראטעא מיט באלקאנען מיט מאסקנבעלער, דאס איז א ליבע וואס קומט פאר אויף א זינקעדיגע שיף, אויף א שיף וואס טרינקט זיך און וואס וועט סוף כל סוף איינשלינגען און אראפציען צום דנא אלע די געליבטע מיט אלע נאנטע און אלע ווייטע. אבער נישט געקוקט דערויף איז עס א ליבע מיט דער גאנצער אידיליע און ראמאנטישקייט, און קאַפּריזן און שפּילערײַען פֿון אַ ליבע. אַז מע װיל איז עס אַ פּסיכאָלאָגישער ראָמאַן. ס'איז אַ ראָמאַן װעגן דעם גבֿיר שמואל צוקערמאַן, אַ ייִדישער גבֿיר, אַ פֿאַבריקאַנט, אָבער אױך אַ מעצענאַט. ס'האָט אַ סאַלאָן, װוּ עס קומען זיך צוזאַמען די אינטעלעקטועלע פּנײ פֿון דער שטאָט. דער ראָמאַן הײבט זיך טאַקע אָן מיט אַ פֿײַערלעכקײט אין דעם פּאַלאַץ פֿון גבֿיר, אָבער די פֿײַערלעכקײט טראָגט זיך איבער שפּעטער, און ענדיגט זיך ביי דער ראמפע פון דער באן מיט די וואגאנען. אויב מען וויל איז דער צענטראלער העלד פון ראמאן נישט דאס פארליבטע פּארל און נישט צוקערמאן, נאר אינגאנצן אן אנדער, אן אומהיימליך געשטאלט, אדם ראזנבערג, אויך א גביר, אן אסימילאטאר, א איד וועלכער איז מיט כח אריינגעטריבן געווארן אין אידישקייט. דאס איז א רייכער, אן אויסגעכאליעטער, אַן אױסגעפּיעשטשעטער מאַן װאָס האָט דאָס גאַנצע לעבן געלעבט אין אַ װעלט אױסגעלײגט מיט װאַטע, אין אַ װעלט װוּ ער האָט כּסדר געטראָגן שטעקלאַטשן מיט אַ שלאָפֿראָק, און פּלוצלינג איז ער אַװעקגעשטעלט געװאָרן פּנים אל פּנים מיט פֿיזישע יסורים, פֿיזישע יסורים, װײַל דורך אים, דורך אַדאַם ראָזענבערג, האָט די שרײַבערין צום ערשטן מאָל צונױפֿגעשטעלט אירס אַ העלד אױג אױף אױג מיט פֿיזישן װײטאָג. דו לאזט נישט איבער דעם העלד דורך א פערספעקטיוו אויף עמיצן אנדערס באראט, דו פירסט אים פערזענליך ביי דער האנט צום ערשטן פאדער צימער און שפעטער אין די יסורים קעלערן ווי דאס געמיט פון די קרבנות איז א געמיש פון שרעק און פון שפאנונג. אין א דערציילונג פון זשאן פאל סארטר וואס הייסט די וואנט קומט די אקציע אויך פאר אין א קעלער פון א קירכע ווי דריי מענער ווארטן נאך אן אורטייל פון די פראנקא פאשיסטן אויף זייער עקזעקוציע. סארט'ס דערציילונג איז א שטודיע פון מענטשלעכן אויפפירן זיך אין קאנטאקט מיט טויט. ס'איז א א שטודיע פון שרעק. די פאשיסטן האבן אפילו אריינגעזעצט אין קאמער א מין פסיכאלאג וואס אבסערווירט, אנאליזירט און פאלמעסט די וואס זענען באשטימט צום דערשיסן. דאס קאפיטל פון חוה ראזנפארב איז די זעלבע וויוויסעקציע, דערפירט

איז פארהאן נאך עפעס וואס קען דאס אלץ צעוועגן און צעשטערן? דער פלאטער פון שרעק. אדם ראזענבערג האט זיך געלייגט שלאפן, אן אויסגע'חולי'טער געוויער, און האט זיך אויפגעהויבן א מסור, אן אינסעקט. איך זאג דאס ספעציעל געלייגט שלאפן און אויפגעהויבן, כדי צו דערמאנען אייך און מיך אין א דערציילונג פון פראנץ קאפקא, די מעטאמארפאזע. אויך דארט לייגט זיך דער העלד גרעגאר סאמסא שלאפן, א מענטש, און הייבט זיך אויף אינדערפרי און זעהט ווי ער איז געווארן אן אינסעקט. ווי אזוי קען אזא זאך פארקומען? חוה ראזענפארב'ס קאפיטלען וועגן אדם ראזענבערג זענען אן ענטפער אויף דער דערציילונג פון קאפקא, און דער ענטפער איז, אדם ראזענבערג האט זיך אויפגעהויבן א מסור, ווייל ווען ער איז געגאנגען שלאפן איז ער שוין געווען א מסור. גרעגאר סאמסא פון קאפקא'ס דערציילונג איז נישט געווארן קיין אינסעקט, ער איז דאס געווען זיין גאנץ

אפצופטר'ן רומקאווסקין מיט א פאר ביטול'דיגע אדער האס עפיטעטן און אים אריינווארפן אין געמיינזאמען זאק פון אידישע אפטריניגע און קאלאבאראטארן. אזא האסטיגער פסק דין וואלט אבער געווען אן אומגערעכטער נישט בלויז לגבי דעם קאמפליצירטן געשטאלט פון רומקאווסקין, נאר לגבי דעם פרואוו צו באנעמען א יחידישע דראמע, ווי אפשטויסנדיג זי זאל נישט זיין, אין קאנטעקסט פון א קאטאקליזם. רומקאסקי איז פארן קריג געווען דער פירער פון א יתומים הויז אין לאדזש, א פארזארגער פון קינדער, פאר וועמען ער האט, מיט אלע זיינע אומסימפאטישע און העסליכע שטריכן, מקריב געווען זיין לעבן. און דא איז דער זעלבער מענטש געווארן אוועקגעשטעלט אין א ראלע וואס צווינגט אים אוועקצושיקן די זעלבע יתומים צום טויט. דאס סאמע אויבערפלעכליכסטע וואלט געווען אפצושמירן אים אויף שווארץ,

פון א צוגעטשייעטער כיטרעקייט, רומקאסקי וועלכער שטעלט צו די דייטשן זייער טאג-טעגליך פארלאנגטע קרבנות, איז אויך א מענטש פון א זין זאך ווי געוויסן, און נאך מער, פון א אידישן געוויסן, מיט דער הילף פון א רעזאנירונג וואס איז א ווילדע לאגישע עקוויליבריסטיק, פארטייטשט ער פאר זיך אליין אז ער גענארט דעם דייטש, אז זיין מקריב זיין אזויפיל לעבנס איז א סטראטעגישער מאנעווער,

איך האב מיר דא פארשריבן כמעט דאס זעלבע, רומקאסקי, אזוי ווי חוה ראזענפארב האט אים געשילדערט, איז א פארצענפאכטיגטער קעניג ליר, ער איז א געשטאלט פון א גריכישע דראמע, און ער וועט נאך זיכער געפינען זיין דראמאטישן תיקון. דאס אלץ, אויב מען וויל אננעמען, איז דער בוים פון לעבן, א פסיכאלאגישע ראמאן, אדער א ראמאן פון ליבע, מען קען אויך זאגן אז דאס איז א פאליטישע ראמאן, ווייל אין די אלע זייטן פון די טרילאגיע קומט פאר א כסדר'דיגער פאליטישער געפלעך, געפעכט, צווישן אידעאלאגיעס, בונדיזם, ציוניזם, קאמוניזם, רעליגיאניזם, אזוי איז עס פארגעקומען פריער אין דער צייט פון פרידן, אזוי קומט עס פאר אין אויסגייענדיגן געטא, דאס איז א פאליטישע ראמאן, אבער נישט קיין פראפאגאנדע ראמאן, די שרייבערין. טראגט נישט ארויס דעם פסק ווער ס'איז גערעכט. דער ענדגילטיגער פסק קומט נישט פון דער שרייבערין און נישט פון די העלדן, ער קומט אינגאנצן פון ערגעץ אנדערש. און אז מ'וויל, איז עס נישט קיין פסיכאלאגישער און נישט קיין פאליטישער ראמאן, נאר א פילאזאפישער. די פראגע וואס שטייט דארט כסדר איז, וואס איז גוטס און וואס איז שלעכטס? צו איז גוטס נאטירליך און שלעכטס איז נישט נאטירליך? צו איז שלעכטס א פלעק אויף גוטסקייט? צו זענען מיר אלעמאל גוט און בלויז צייטנווייז שלעכט? אדער זענען זיי ביידע, אי גוטס און שלעכט, די זעלבע לאקאטארן אין אונז אלעמען? און צו איז די לעצטע באן וואס איז אוועק פון לאדזש קיין אוישוויץ טאקע געווען די לעצטע באן? דאס אלץ זענען ספעקולאציעס. דער אמת'ער העלד איז אינגאנצן עמעצער אנדערש. דער אמת'ער העלד וואס טרעט נישט אפ אויף קיין איין מינוט קיין איין שורה פון ראמאן

דער בוים פון טויט. אמת, עס איז אפשר מעגליך אז חוה ראזענפארב וועט מיט מיר נישט מסכים זיין אז נישט אזוי האט זי געמיינט, אז זי האט אוועקגעשטעלט דעם בוים ווי א מין סימבאל פון האפנונג, אז דאס איז א בוים וואס בליט, וואס רייפט, וואס וועלקט און שטארבט אפ כדי ווידער אמאל געבוירן צו ווערן. דער בוים קען אזוי ארום זיין דער סימבאלישער שטאם ארום וועלכן עס וויקלען זיך

דער קערשנבוים איז א באווייז פון א מורא'דיגער קאסמישער גלייכגילטיגקייט צום מענטשליכן גורל. דער לאדזשער געטא איז א שיף וואס זינקט, א קאלעקטיוו וואס קאלערט זיך צום אומקום, אן אויפגעעפנטער אפגרונט פון פארצווייפלונג, אבער דער בוים שטייט דא אינמיטן פון אן ארומיגן גזר דין און באטייליגט זיך נישט אין דער דראמע, ער איז דא געשטאנען פריער ווען לאדזש איז געווען א שטאט פון לעבן, און ער שטייט דא ווייטער ווען לאדזש איז א שטאט פון טויט. דער גורל וואס איז געווארן דער גורל פון ארום איז אויף אים נישט חל. א חוץ צו די אייגענע רוישיגע סאקן אין זיינע אייגענע אדערן איז ער צו אלץ מיטאנאנדער בלינד און טויב, פונקט ווי ס'איז אויך די גאנצע איבריגע נאטור, דער הימל,

אז גאט איז טויט, אז מענטשן האבן געהארגעט דעם ניטשעאנישן גאט ווייל ער איז געווען מיאוס, דא אין חוה ראזענפארב'ס טרילאגיע לעבט ער, ער לעבט אבער פאר זיין אייגענער גלאריע, ער איז קאלט, ער איז עגאאיסטיש, מיט אונז האט ער נישט קיין שום שייכות. און איינע פון די גרויסע מעלות פון חוה ראזענפארב'ס ראמאן איז דאס וואס ער איז געשריבן אן פאטאס, וואס ער איז געשריבן אן עמאציאנעלע ארנאמענטן, איך האב נישט לאנג צוריק נאכאמאל געזעהן א בארימט בילד פון דעם שפאנישן מאלער גויא, וואס איר קענט אפשר, וואס שטעלט פאר אן עקזעקוציע. א פלוטאן סאלדאטן דערשיסט א מחנה געפאנגענע. די קרבנות וואס שטייען ביי די עקזעקוציע וואנט קומען אבער אום, יעדער אויף אן אנדערן שטייגער, איינער מיט שרעק, איינער מיט חניפה, איינער מיט בונט, איינער מיט נאכגיביקייט, איינער אפילו מיט פארריסנקייט. דער טויט האט זיי נישט פאראייניגט.

און במילא דער קינסטלערישער, ווייל קיין אנדערער אמת איז נישטא. און ווען מען זאל מיך פרעגן אין צוויי שורות וואס וואלט איך געזאגט וועגן דער טרילאגיע פון חוה ראזענפארב, וואלט איך געזאגט, דאס איז דער ערשטער חורבן ראמאן אין דער אידישער ליטעראטור, אבער נישט בלויז אין דער אידישער. אין דעם ראמאן קומט פאר דער אייביגער מענטשליכער געראנגל פון תליון און קרבן. די קאנפראנטאציע פון מענטש מיט טויט, און ווייל טויט איז א טייל פון מענטש, די קאנפראנטאציע פון מענטש מיט זיך אליין. איך שטרייך דא אונטער דאס ווארט מענטש און נישט בלויז איד, ווייל דאס איז א באווייז אז די טרילאגיע דער בוים פון לעבן איז נישט בלויז א אידישער, עס איז א אוניווערסאלער ראמאן.
א דאנק חבר שולמאן פאר זיין טיפן אויסגעצייכנטן מייסטערהאפטן עסיי וועגן דעם בוך דער בוים פון לעבן. רבקה אויגנפעלד האט זיך שוין קונה שם געווען ביי אונז אין שטאט מיט איר פיינעם פארליינען, זי וועט איצט פארליינען נאך א ליד פון חוה ראזנפארב. דער זינגפויגל.

וואס דו ביסט ארויס פון שטייג, קוק דיך האלדזט דער חלום דיינער, זע דיך וויגט א גרינע צווייג. יא מיין קינד, א מאדנער פויגל איז צו זיין מיר שוין באשערט, כ'האב גע'חלומ'ט אז מיין ניגון בליען וועט מיט גרינער ערד, כ'האב גע'חלומ'ט אז מיין ניגון שפרודלען וועט ער ווי א קוואל ער וועט גליען ער וועט זידן מיטן שוים פון וואסערפאל כ'האב געהאפט אז מיין געלעכטער אויסקושן עס וועט די פריי און צעשמעלצן אל דאס שלעכטע ווי די זון צעשמעלצט דעם שניי כ'האב געזאלט מיין קינד איך ווייס עס נאר מיין ניגון פאלגט מיך ניט. נעם דאָס האַרץ און כאָטש צערײַס עס, נאָר אַזאַ איז מײַן געמיט. יאָ, עס איז מיר, קינד מײַנס, בעסער. יאָ, מיך װיגט אַ גרינע צװײַג. דאָך, איך זע נאָך אַלץ דאָס מעסער און מיך האַלט נאָך אַלץ אַ שטײַג, און איך קוק נאָך אַלץ אַריבער איבער צױם פֿון יעדער שעה, און איך בענק אויפס ניי און ווידער צו א גליק וואס איז נישטא.
א דאנק רבקה אויגנפעלד, ווי אלעמאל זייער גוט. חשוב'ע פריינט, דאס בעסטע דארף ערשט קומען, חוה אליין אבער איידער מיר וועלן איצט מאכן א קורצע הפסקה, מיר בעטן אייך נישט אוועקגיין ווייל מיר וועלן באלד אנהייבן ווידער, און נאך א קורצע הפסקה וועלן מיר ממשיך זיין מיט'ן אוונט. א דאנק אייך. דרייצן יאר און וויפיל טעג און נעכט אן שלאף האט חוה אויסגעפיבערט איר ווערק. שווער צו שרייבן א בוך. און נאך שווערער צו שרייבן אזא בוך און נאכאמאל אדורכגיין דעם חיבוט הקבר פון אזויפיל נאנטע, און נאכאמאל מיטמאכן די גסיסה פון א גאנצער עדה. דרייצן יאר האט זעקס מיליאן אַכט הונדערט און צוויי און דרײַסיק טויזנט און אַכט הונדערט מינוט. צוויי און זיבעציק מאל דארף דער פולס קלאפן יעדע נארמאלע מינוט. אבער נישט געווען קיין נארמאלע מינוטן במשך די דרייצן יאר. מ'וואלט באדארפט א קאמפיוטער צו קענען איבערציילן וויפיל מאל חווה'ס הארץ האט געצאפלט אין בהלה, וויפיל מאל עס האט זיך איינגעקארטשעט אין פיין, פארקראמפט זיך אין צער. ווער קען אויסרעכענען וויפיל מאל. טרערן האָבן פֿאַרגאָסן אירע אויגן, און וויפֿל מאָל די אויגן זענען צעצונדן געוואָרן אין אַ בראַנד, געלעכצט צו דער פֿײַכטקייט פֿון אַ טרער און זי נישט געפֿונען. אַן אַחריותפֿולער שרײַבער גייט צו זײַן שליחות ווי צו אַן עקידה. ער ווייסט פֿון וואָס ער וועט זיך אַלץ מוזן אָפּזאָגן און ווייסט וואָס ער וועט אַלץ מוזן נעמען אויף זיך.

און איך פארקנס זיך צו דיר אויף אייביג, און איך פארקנס זיך צו דיר מיט געטריישאפט. ווער עס האט שוין געליינט חווה'ס בוך ווייסט אז דאס איז געוועזן איר שבועה ווען זי האט זיך אוועקגעזעצט שרייבן. זי האט זיך פארקנסט צו איר בוך מיט געטריישאפט, עס געשריבן מיט ערליכקייט, און עס איז איר געלונגען אריינצואטעמען אין אירע שורות, גורל'דיגקייט און וואגיקייט פון געשיכטע. אונזער טראדיציע איז רייך מיט צערעמאניעס, פון פרייען זיך מיט א ניי ספר, פון אפגעבן כבוד דעם וואס האט זיך פארקנסט צו דעם ספר, ווי מען רופט עס אין טראדיציאנעלן לשון דעם חתן תורה, אין אונזער פאל, די כלה פון דער תורה. מיר פייערן דא היינט אזא שמחה, אזא יום טוב. עס איז זייער כאראקטעריסטיש פאר דעם עם הספר, אז פונקט ווי ביי א חתונה האט א בדחן אויסגעזונגען אין גראמען דעם לויב פון חתן כלה, האט מען אויך שמחת תורה אין שול אויפגערופן דעם חתן תורה אין גראמען מרשות האל הגיבור והנורא ומרשות מפנינים יקרה הייבט זיך אן דאס אויפרופן פריי איבערגעזעצט און צוגעפאסט צום היינטיגן אוונט וועט עס זיך ליינען מיטן רשות פון בורא האר פון דער וועלט, מיטן רשות פון דער תורה און די ביבליאטעק איר געצעלט, מיטן רשות פון דער שרייבערישער חבריא און דעם זקן החבורה ר' מלך ראוויטש המגיע לגבורה, מיטן רשות פון קהל וואס געקומען צו דער שמחה, יונג און אלט, תלמיד און מומחה, לאמיר בענטשן און לויבן דעם באשאפער פון שכל וואס אריינצונעמען אין זיין היכל האט זכות אונז געגעבן די ספרים דער בוים פון לעבן. יהי רצון מפני הגבורה. לעשות חיים וכבוד ונזר ועטרה, זאל באוויליגט זיין דער כבוד און דער לויב און דער דאנק צו דער היינטיגער כלה פון בוך פאר איר געשאנק צום פאלק וואס מיט א ספר זיך פארצווילינגט איר טרילאגיע א דריילינג.

איר וואס זיצט דא ביי דעם טיש און איר וואס זיצט אין דעם נייעם זאל פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק, איך מיין אז נאך אזא מאמענט, אומדערווארטעטן און אזא ספאנטאנעם, איז זייער לייכט אויסצומיידן שאבלאנע ווערטער פון דאנקבארקייט פאר'ן איינארדענען דעם היינטיגן אוונט, פאר'ן קומען זיך זען מיט מיר,

און זאל מיר דערלויבט זיין זיך צו פארטרויען פאר אייך. איך מיין, אויב איר וועט מיך פרעגן וואס איך פיל ווען עמעץ שטעלט זיך אויף און רעדט וועגן מיר, וועל איך אייך ענטפערן אז איך פיל פריער פון אלץ און קודם כל א געוואלדיגן נייגער.

פאראן אבער פאטאגראפן וואס זענען קינסטלער, וואס זייער פאטאגראפיע איז א שאפונג פאר זיך אליין, און די נעם איך ערנסט, זייער ערנסט, ווייל אט אזא פארטרעט דערציילט ניט נאר וועגן מיר, נאר אויך וועגן פארטרעטיסט. ערגעץ האבן מיר שעפעריש אנגערעגט איינער דעם אנדערן.

פון דער ייִדישער פֿאָלקס-ביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרייט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיוו אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנד, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקס-ביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער. דער קאָאָרדינאַטאָר פֿונעם פּראָיעקט איז דזשאָרדען קוציק, פּאָל אַדעמס, פֿון דער פֿירמע מאס פראדאקשענס האט דידזשיטיזירט און באנייט די רעקארדירונגען. די מוזיק איז פון הענקוס נעצקי. אז איר ווילט הערן נאך רעקארדירונגען פונעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל, אויף דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג. א שיינעם דאנק! You've been listening to a historic recording from the Jewish Public Library in Montreal,